בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף ג, מיר הייבן אן דף ג עמוד א' די פערדע שורה פון אויבן, תניא היה ר' מאיר אומר, זאגט די הייליגע גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא היה ר' מאיר אומר, אדם עובר עבירה בסתר, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי, ביי סוטה געפינט מען אז א מענטש טוט אן עבירה שטילערהייט די פרוי זינדיגט שטילערהייט, און דער רבונו של עולם דאגה'ט שוין אז זאל נתפרסם ווערן כאילו דער רבונו של עולם איז מכריז בגלוי אז די און די פרוי האט געטון א עבירה, ווי זעט מען דאס ביי סוטה? שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ביי די סוטה, די פסוק זאגט אויף די מאן אז ועבר עליו רוח קנאה, אז ס'גייט אריין אין די מאן כאילו א רוח פון קנאה פשט די רבונו של עולם דאגה'ט אז די מאן זאל חושד זיין זיין פרוי, זאל אריין גיין אין אים א רוח קנאה, און טאקע צום סוף ווערט נתפרסם אז די פרוי האט געזינדיגט, זאגט טאקע די גמרא ואין עבירה אלא לשון הכרזה, דאס וואס שטייט ועבר עליו רוח קנאה עבירה, דאס איז א לשון הכרזה, אזוי ווי מ'געפינט אין אן אנדערע פסוק שנאמר ויצו משה ויעבירו קול במחנה, איז דא אויך כאילו דער רבונו של עולם איז מכריז אז די פרוי האט געזינדיגט. זאגט די גמרא ווייטער, ריש לקיש אמר, א נייע מימרא, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, א מענטש טוט אן עבירה נאר עס גייט אריין אין אים א רוח שטות כאילו די יצר הרע כאפט זיך אן אין אים, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, איש איש כי תשטה אשתו, איז תשטה קען מען אויך ליינען תשטה, תשטה כתיב, פשט, ס'איז א ענין פון א רוח שטות. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן נעכטן געזען אין די גמרא אז כלפי טומאה, פשט נאכדעם וואס ס'איז געווען א קינוי און א סתירה, און נישט קיין נפקא מינה וויפיל עדים מ'דארף האבן פארן קינוי וויפיל מ'דארף פארן סתירה, אבער טאמער ס'איז געווען א קינוי מיט א סתירה און ס'איז געווען די ריכטיגע עדים, און שפעטער איז דא אן עד אחד וואס די עד אחד זאגט קלאר איך האב געזען אז די פרוי האט געזינדיגט, איז גלייבט מען דעם עד אחד די פרוי קען מער נישט טרינקען די מי סוטה, פשט זי מוז זיך גט'ן פונעם מאן, זי טאר נישט וואוינען מיטן בועל זי טאר נישט עסן קיין תרומה, זעהן מיר דא די כח פון א עד אחד לענין טומאה, זאגט די גמרא, תנא דבי ר' ישמעאל, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מפני מה האמינה תורה עד אחד בסוטה, פארוואס טאקע גלייבט מען א עד אחד ביי די סוטה אז די עד אחד קען זאגן אז ער ווייסט קלאר אז די פרוי האט געזינדיגט, פארוואס שרגליים לדבר, ווייל ס'איז דא דא א רגליים לדבר, שהרי קינא לה ונסתרה, ועד אחד מעידה שהיא טמאה, פשט ס'איז נישט סתם א עד אחד איז געקומען, דא דא א רגליים לדבר, די מאן האט מקנא געווען און האט איר אנגעווארנט זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם, זי געגאנגען זי האט זיך באהאלטן מיט יענעם, איז שוין דא דא א גרויסע חשש אז זי האט געזינדיגט, איז פארדעם האט די תורה געזאגט גלייבט מען שוין א עד אחד צו זאגן אז טאקע אזוי איז געווען, פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב פפא לאביי, והא כי כתיבה קינוי בתר סתירה וטומאה הוא דכתיבה, פשט אז מען קוקט אריין אין די פסוקים איז משמע אז מען גלייבט די עד אחד אפילו פאר די קינוי וסתירה, פארוואס? ווייל וואס שטייט אין פסוק? אין פסוק שטייט, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפשה, האט מען נעכטן געזען אז פון די פסוק לערנט מען ארויס אז א עד אחד איז נאמן צו זאגן אז זי האט געזינדיגט, וואס שטייט נאכדעם אין פסוק ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה, הערשט נאכדעם שטייט די ענין פון קינוי וסתירה, איז לכאורה דאס א סתירה מיט די ברייתא וואס מען האט יעצט געזען אז די איינציגסטע סיבה וואס מען גלייבט די עד אחד איז ווייל ס'איז נאך די קינוי וסתירה, אין פסוק איז משמע נישט אזוי, אין פסוק איז משמע אז מען גלייבט דעם עד אחד אפילו פאר א קינוי וסתירה, אמר ליה, ענפערט אביי צו רב פפא, ועבר וכבר עבר, פשט די סדר הפסוקים איז טאקע נישט ריכטיג, שטייט אין פסוק ועבר עליו רוח קנאה, איז נישט פשט אז נאכדעם וואס ס'איז דא א עד אחד הערשט נאכדעם איז געווען די קינוי וסתירה, ניין, ועבר מיינט פארדעם, פשט פאר דעם עד אחד פאר אלעס איז געווען א קינוי וסתירה, און נאכדעם קומט א עד אחד גלייבט מען דעם עד אחד, פרעגט אבער רב פפא צוריק, אלא מעתה, טאמער ביסט גערעכט אז ועבר מיינט א לשון לשעבר אז ס'איז געווען פארדעם, אויב אזוי דאס וואס שטייט אין פסוק ווען משה רבינו האט אנגעווארנט די בני גד און בני ראובן אז זיי מוזן אריינגיין מיט כלל ישראל אין ארץ ישראל און צוזאמען האלטן מלחמה מיט זיי, שטייט דארט ועבר לכם כל חלוץ, הכי נמי, דארט איז קלאר אז ועבר מיינט להבא, אז ווען עטס גייטס אריין אין ארץ ישראל, משה רבינו איז דאך נישט געווען נאכדעם וואס מ'איז אריין אין ארץ ישראל, ער האט גערעדט להבא אז ווען עטס גייטס אריין דארפט עטס אריינגיין, עטס דארפטס אריבערגיין דעם ירדן העלפן כלל ישראל מלחמה האלטן, אבער אויף כל פנים זעט מען דא קלאר אין א פסוק אז ועבר איז נישט א לשון לשעבר, נאר ס'איז א לשון להבא. זאגט די גמרא, ניין. זאגט אביי, ס'איז צוויי אנדערע זאכן, התם, מדכתיב ונכבשה הארץ לפני ה' ואחר תשובו, משמע דלהבא. פשט פון די המשך הפסוקים זעהט מען אז משה רבינו רעדט להבא, ווייל ער זאגט דאך ואחר תשובו, זאכן וואס גייט זיין. איז דארט איז קלאר אז ועבר איז א לשון עתיד. אבער אלא הכא דא ביים פרשת סוטה, אי סלקא דעתך כדכתיבי ועבר בתר טומאה וסתירה, קינוי למה לי, פשט, דא טאמער דו'סט באמת טייטשן אז ועבר איז נישט קיין לשון לשעבר, נאר ס'א לשון לעתיד פשט אז די קינוי און סתירה איז געווען נאכדעם וואס ס'איז געקומען עד אחד, איז טעכניש זיי מען מסביר די פסוק, נאכדעם וואס ס'איז דא א עד אחד, טאמער די תורה זאגט אז מען גלייבט די עד אחד, וואס פעלט אויס נאכדעם א קינוי וסתירה? ס'איז דאך שוין דא א עד אחד אז זי האט געזינדיגט און איך גלייב אים, איז משמע פון דעם אז די ועבר וואס שטייט דא איז אוודאי נישט קיין לשון עתיד נאר ס'איז א לשון לשעבר, פשט, די תורה זאגט אונז אז די קינוי וסתירה איז געווען פאר די עד אחד איז בכלל אנגעקומען. זאגט די גמרא ווייטער, תנא דבי ר' ישמעאל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אין אדם מקנא לאשתו אלא אם כן נכנסה בו רוח, א מענטש איז מקנא פאר זיין פרוי נאר טאמער ס'גייט אריין אין אים אזא רוח פון הימל, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, זעהן מיר אז דאס קומט עפעס פון אויבן, מאי רוח? וואס מיינט מען דעם מיט דעם רוח? זאגט די גמרא א מחלוקת, רבנן אמרי רוח טומאה, ורב אשי אמר רוח טהרה, פשט די חכמים דא רעדט מען די חכמים די חברים פון רב אשי וואס האבן געלערנט אינעם בית מדרש, זיי האבן געהאלטן אז די רוח וואס מען רעדט דא איז א רוח טומאה פשט א רוח פונעם שטן, די שטן כאפט זיך אריין, די שטן וויל גורם זיין א מחלוקת צווישן א מאן און א פרוי, כאפט זיך די שטן אריין אין די מאן, און ער איז גורם אז די מאן זאל מקנא זיין זיין פרוי זאל אנווארען און ס'ווערט א מחלוקת. רב אשי זאגט ניין, רב אשי זאגט די רוח איז א רוח טהרה, ס'קומט פון הימל, פארקערט, מ'וויל אז די מאן זאל איר אנווארענען, טאקע ווייל זי איז א פרוי א פרוצה, זאגט די גמרא, ומסתברא כמאן דאמר רוח טהרה, ס'איז מסתבר ווי רב אשי האט געזאגט אז ס'איז א רוח טהרה, ס'איז א רוח פון הימל, דתניא, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק וקנא את אשתו, רשות, דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה, פשט ס'דא א מחלוקת דא אין די ברייתא צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא, צו די קינוי וואס די מאן איז מקנא פאר זיין פרוי, צו דאס איז א רשות, ער מעג דאס טון, אדער ס'איז א חובה ער מוז דאס טון, ר' ישמעאל האלט ס'איז א רשות, ר' עקיבא האלט ס'איז א חובה, אבער על כל פנים, זאגט די גמרא, אי אמרת בשלמא רוח טהרה, שפיר, אלא אי אמרת רוח טומאה, רשות וחובה לעיולי לאיניש רוח טומאה בנפשיה, פשט, טאמער דו זאגסט מיר אז די רוח וואס די פסוק רעדט דא, איז א רוח פון הימל, אז פון הימל לייגט מען אריין אז די מאן זאל מקנא זיין, דעמאלטס פארשטיי איך די מחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא. ר' ישמעאל האלט אז ווען ס'קומט אריין א רוח אין א מענטש, א מענטש שפירט אז ער וויל מקנא זיין פאר זיין פרוי, מעג ער, ער מוז נישט, און ר' עקיבא זאגט ער מוז, ס'א חוב. דאס קען מען נאך פארשטיין. אבער טאמער די רוח איז א רוח טומאה, דאס איז די שטן, איז וואס? אויף דעם איז דא א מחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא? צו ס'איז א רשות צו פאלגן די שטן אדער ס'איז א חובה צו פאלגן די שטן, קען דאך נישט זיין אזא זאך, איז מסתבר טאקע אז די רוח איז אוודאי א רוח פון הימל, פשט פון הימל לייגט מען אריין א געפיל אין די מאן אז ער זאל מקנא זיין, נאר ס'דא א מחלוקת צו ער מעג מקנא זיין אדער ער דארף מקנא זיין, זאגט טאקע די גמרא גופא, די גמרא חזר'ט איבער די מחלוקת, וקנא את אשתו, רשות, דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה. יעצט, דרך אגב, אז מ'זעהט דא די מחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא צו די וקנא את אשתו איז א רשות צו א חובה, ברענגט די גמרא נאך צוויי ענליכע מחלוקת'ן צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא. זאגט די גמרא, לה יטמא רשות דברי ר' ישמעאל, ור' עקיבא אומר חובה, פשט ביי א כהן שטייט אז א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר סתם א מת, נאר פאר די ז' קרובים, און בפרט פאר די שוועסטער שטייט לה יטמא, פאר זיי מעג זיך א כהן מטמא זיין. איז אויך דא איז דא א מחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא, ר' ישמעאל האלט אז נישט פשט א כהן דארף זיך מטמא זיין פאר זיין ז' קרובים, ער מעג זיך מטמא זיין ס'א רשות, רבי עקיבא האלט ס'איז א חובה, א דריטע מחלוקת ברענגט די גמרא, לעולם בהם תעבודו רשות דברי ר' ישמעאל, רבי עקיבא אומר חובה, פשט ביי עבד כנעני שטייט לעולם בהם תעבודו, איז ר' ישמעאל האלט ס'איז א רשות, טאמער א מענטש וויל משחרר זיין זיין עבד כנעני מעג ער, רבי עקיבא זאגט ניין ס'איז א חובה, מען טאר נישט משחרר זיין א עבד כנעני, זאגט די גמרא, אמר ליה רב פפא לאביי, האט רב פפא געפרעגט פון אביי ואמרי לה רב משרשיא לרבא, לימא רבי ישמעאל ורבי עקיבא בכל התורה כולה הכי פליגי, דמר אמר רשות ומר אמר חובה, פשט לכאורה קומט אויס אז אין די גאנצע תורה איז דאס די מחלוקת צווישן רבי ישמעאל און רבי עקיבא, פשט וואו ס'איז דא א מצוה האלט רבי ישמעאל ס'א רשות און רבי עקיבא האלט ס'א חובה, אבער קען דען זיין אזא זאך? קען דען זיין אז רבי ישמעאל האלט אז וואו ס'שטייט א מצוה אין די תורה איז דאס נאר א רשות? אמר ליה האט אביי געענטפערט, אדער רבא האט געענטפערט לויט די אנדערע גירסא, הכא בקראי פליגי ניין, דא ביי די דריי ספעציפישע מחלוקת'ן איז דא א מחלוקת לגבי געוויסע פסוקים ווי מען וועט שוין זעהן, און ס'האט נישט קיין שייכות מיט די רעשט פון די תורה אוודאי ווי שטייט א מצוה נארמאל איז דאס נישט קיין רשות ס'איז א חובה, דא צוליב געוויסע סיבות האלט רבי ישמעאל אז ס'איז נאר א רשות. ברענגט טאקע די גמרא די דריי מחלוקת'ן, און די גמרא איז מסביר וואס איז פונקט די מחלוקת אין די פסוקים צווישן רבי ישמעאל און רבי עקיבא, זאגט די גמרא די ערשטע מחלוקת וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר חובה, מאי טעמא דרבי ישמעאל, פארוואס טאקע האלט ר' ישמעאל אז דער קינוי פון די מאן איז נאר א רשות נישט קיין חובה? ענטפערט די גמרא, סבר לה כי האי תנא דתניא, ווייל ער האלט ווי א געוויסע תנא וואס מען האט געלערנט אין א ברייתא, וואס האט מען געלערנט אין א ברייתא? שטייט אין די ברייתא, ר' אליעזר בן יעקב אומר, כלפי שאמרה תורה לא תשנא את אחיך בלבבך, יכול כגון זו, פשט, נאכדעם וואס שטייט אין די תורה לא תשנא את אחיך בלבבך אז א איד טאר נישט פיינט האבן א צווייטע איד, וואלט איך געזאגט די זעלבע זאך צווישן א מאן און א פרוי, א מאן טאר נישט מאכן א מחלוקת מיט זיין פרוי, און ממילא א מאן וואס איז חושש אז זיין פרוי האט געזינדיגט, געב איר א גט, וואס איז דאס דער קינוי? וואס איז דאס דער מחלוקת? טארסט נישט מאכן קיין מחלוקת. פאר דעם, תלמוד לומר, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, פאר דעם שטייט אין פסוק נישט אזוי, אז א מאן מעג יא מקנא זיין פאר זיין פרוי, פשט, רשות, די תורה געבט א רשות פאר די מאן מקנא צו זיין, איז פשט בעצם האלט ר' ישמעאל, אז וואו ס'שטייט א מצוה אין די תורה אוודאי איז עס א חובה, אבער דא, דא וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז מ'טאר אינגאנצן נישט, ווייל מ'טאר נישט פיינט האבן א צווייטע איד, מ'טאר נישט מאכן קיין מחלוקת, פארדעם, דער פסוק דא איז נישט קיין חובה, נאר דער פסוק דא איז א רשות. אבער דארט וואו ס'איז נישט דא קיין הוה אמינא בכלל אז ס'איז דא א איסור, איז אוודאי א מצוה א חובה נישט קיין רשות. ווייטער פרעגט אבער די גמרא ור' עקיבא, וואס ענטפערט ר' עקיבא אויף דעם? ר' ישמעאל האט דאך א גוטע טענה, ענטפערט די גמרא, קינוי אחרינא כתיב, פשט ר' עקיבא האלט ביסט גערעכט, טאמער ס'וואלט געשטאנען נאר איינמאל קינוי, וואלט איך געזאגט אז די תורה איז מגלה אז ס'איז נישט קיין איסור, נאר א היתר א רשות. אבער עס שטייט נישט איינמאל קינוי, ס'שטייט צוויי מאל א קינוי, ווי עס שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה, פשט, ס'שטייט צוויי מאל די ענין פון קינוי, איז ממילא דרש'נט רבי עקיבא פון די צווייטע מאל, אז זאלסט נישט מיינען ס'איז א רשות,

וואס די ברייתא זאגט אונז א כלל אזוי, מאכט זיך אמאל אז מען זעט אין די תורה אז די תורה שרייבט א געוויסע פרשה, און שפעטער חזר'ט די תורה איבער די זעלבע פרשה נאכאמאל מיט עפעס א געוויסע שינוי צו וואס, איז פארוואס חזר'ט די תורה איבער די פרשה נאכאמאל? ווייל די תורה וויל אונז מחדש זיין עפעס א געוויסע חידוש. איז זאגט אונז דא די ברייתא, זאגט אונז דא די תנא דבי ר' ישמעאל, אז קענסט נישט יעצט נעמען די גאנצע פרשה וואס די תורה האט איבערגעחזר'ט, און אנהייבן דרש'נען יעדע ווארט נאכאמאל נייע דרשות, ס'גייט נישט אזוי, נאר וואס, די גאנצע צווייטע פרשה קומט אונז סך הכל לאזן הערן איין חידוש, איי פארוואס שטייט אלע ווערטער נאכאמאל? ווייל אזוי איז די תורה, ווען די תורה חזר'ט איבער חזר'ט די תורה איבער אלע ווערטער נאכאמאל, אבער קענסט נישט יעצט נעמען יעדע ווארט און צענעמען און צולייגן דא נייע דרשות, און ממילא מיט דער כלל איז ר' ישמעאל מסביר די פסוק וואס שטייט דא צוויי מאל קינוי, פשט אזוי, בעצם האט די תורה געוואלט זאגן צוויי זאכן, והיא נטמאה והיא לא נטמאה, די צוויי ווערטער האט די תורה געוואלט שרייבן אז וואס? אז מען רעדט דא פון א פרוי וואס איז א ספק סוטה, וואס אונז ווייס מען נישט צו זי איז נטמאה צו זי איז לא נטמאה, אבער וואס? היות וואס די תורה האט געוואלט שרייבן והיא נטמאה והיא לא נטמאה, האט שוין די תורה גענוצט אלע ווערטער ביידע מאל, פשט שטייט אין פסוק ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה, אבער ס'מיינט נישט יעצט אז דו קענסט דרש'נען ביידע מאל וואס שטייט דא קינוי אויף א נייע דרשה, נאר די סיבה וואס די תורה האט איבערגע'חזר'ט די צווייטע מאל קינוי איז אגב וואס די תורה האט גענוצט די לשון די ערשטע מאל חזר'ט עס איבער די תורה די צווייטע מאל, אבער ס'איז נישט לדרשה, און דערפאר האלט ר' ישמעאל אז דו האסט נישט א דרשה וואס פון דעם קענסטו לערנען אז די קינוי איז א חובה, איז פארדעם האלט ר' ישמעאל ס'איז א רשות. משא"כ ר' עקיבא קריגט זיך אויף די גאנצע יסוד מיט די תנא דבי ר' ישמעאל, ר' עקיבא האלט אז ווען די תורה חזר'ט עפעס איבער קענסטו יא דרש'ענען נאכאמאל יעדעס ווארט פון פריש, און דערפאר האלט רבי עקיבא, שטייט דא צוויי מאל די ענין קינוי, די ערשטע מאל איז טאקע א רשות, אבער די צווייטע מאל זעט מען אז ס'איז א חובה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, און די גמרא איז יעצט מסביר די צווייטע מחלוקת צווישן רבי ישמעאל און רבי עקיבא, וואס אויך דא העט די גמרא מסביר זיין מיט אזא ענדליכע ביאור. זאגט די גמרא, לה יטמא רשות דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר חובה. מען האט אויך געזען די זעלבע מחלוקת לגבי א כהן צו ער זאל זיך מטמא זיין צו זיין קרובים צו נישט, ר' ישמעאל געזאגט ס'איז א רשות, ר' עקיבא געזאגט ס'איז א חובה. מאי טעמא דר' ישמעאל, פארוואס האלט טאקע ר' ישמעאל אז ס'איז נישט קיין חובה אזוי ווי אלע אנדערע מצוות, ענטפערט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ, ווייל איידי דכתיב, היות וואס שטייט אין פסוק אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, זעט מען אז די תורה האט געלייגט אן איסור אויף א כהן אז א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר קיינעם נישט, איצטריך למיכתב לה יטמא, איז דערפאר אז ס'שטייט לה יטמא, איז כדי זאלסט נישט מיינען אז דא דא א איסור, ניין, א איסור איז דא נישט דא, אבער א מצוה, א חובה איז אויך נישט דא. ור' עקיבא, וואס זאגט ר' עקיבא אויף דעם? ענטפערט די גמרא, מכי אם לשארו נפקא, לה יטמא למה לי, לחובה. פשט ר' עקיבא האלט אז דאס אז די תורה געבט רשות פאר א כהן זיך צו מטמא זיין פאר זיינע קרובים, דאס שטייט שוין קלאר אין פסוק פריער, אין פסוק שטייט שוין אז א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר קיינעם, כי אם לשארו, אז פאר זיין קרובים מעג ער יא, ווייס איך שוין אז ער האט רשות, און פארוואס שטייט נאכאמאל לה יטמא, זאגט רבי עקיבא די צווייטע מאל די לה יטמא, קומט אונז זאגן אז ס'איז נישט נאר א רשות, נאר ס'איז גאר א חובה. איי ור' ישמעאל, וואס ענטפערט ר' ישמעאל אויף דעם? ענטפערט די גמרא, לה מיטמא, ואין מיטמא לאיבריה, פשט ר' ישמעאל האלט אז די לה יטמא איז אינגאנצן נישט איבעריג, פשט אוודאי ביסטו גערעכט אז דאס אז א כהן האט רשות זיך צו מטמא זיין פאר זיינע קרובים, דאס לערנט מען ארויס פון כי אם לשארו. אבער זאג מיר נישט יעצט אז לה יטמא איז א חובה און ס'איז איבעריג. ס'איז נישט איבעריג. ווייל פון לה יטמא לערנט מען אן אנדערע דרשה אז א כהן מעג זיך טאקע מטמא זיין פאר א קרוב וואס איז גאנץ, אבער לאמיר זאגן מ'האט אפגעשניטן אן אבר פון א קרוב, אן אבר מן החי, וואס דאס איז אויך מטמא, איז אויף דעם טאר זיך א כהן נישט מטמא זיין. דאס לערנט מען ארויס פון לה יטמא. זאגט די גמרא ור' עקיבא, וואס ענטפערט ר' עקיבא אויף דעם? ענטפערט די גמרא, רבי עקיבא וועט ענטפערן אם כן ליכתוב רחמנא לה ולישתוק, יטמא למה לי שמע מינה, פשט ס'וואלט נישט געדארפט שטיין לה יטמא פאר דעם, די תורה וואלט געקענט זאגן לה, און איך וואלט געוואוסט אז פון לה איז פשט אז א גאנצע גוף אבער נישט קיין חלק פון דעם, נישט א אבר, וואס דארף די תורה זאגן לה יטמא, איז פון לה יטמא לערנט רבי עקיבא אז ס'איז א חובה, ס'איז נישט קיין רשות. ור' ישמעאל, וואס ענטפערט ר' ישמעאל אויף די טענה פון רבי עקיבא? ענטפערט די גמרא, איידי דכתיב לה, כתיב נמי יטמא לכדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה, די זעלבע יסוד, רבי ישמעאל האלט אז נאכדעם וואס די תורה האט איבערגע'חזר'ט לה, אטאמאטיש חזר'ט שוין איבער די תורה לה יטמא, אבער קענסט נישט יעצט גיין דרש'נען די יטמא אויף א נייע לימוד, נאר ס'איז דרך אגב, ווייל די תורה האט איבערגע'חזר'ט חזר'ט מען שוין איבער אלע ווערטער, אבער קענסט נישט פון יטמא דרש'נען אז ס'איז א חובה. און דאס איז ווייטער די מחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, און די גמרא צונעמט די דריטע מחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא אויך אויף דעם אופן, איז אזוי, האבן מיר געזען לעולם בהם תעבודו רשות דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה אז ס'דא א מחלוקת ר' ישמעאל און ר' עקיבא צו א מענטש מעג משחרר זיין זיין עבד כנעני, ר' ישמעאל האלט מעגסט, ווייל דאס וואס שטייט לעולם בהם תעבודו איז פשט ס'איז א רשות, דו מעגסט האלטן עבד כנעני מעגסט אויך משחרר זיין, ר' עקיבא האלט ניין, ר' עקיבא האלט ס'איז א חוב לעולם בהם תעבודו, פשט מוזט אלעמאל האלטן די עבד כנעני טארסט אים קיינמאל נישט משחרר זיין, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי ישמעאל, פארוואס האלט רבי ישמעאל אז ס'איז נאר א רשות, וואס איז דאס אנדערש פון אלע אנדערע מצוות אין די תורה, ענטפערט די גמרא, ווייל איידי דכתיב, היות ס'שטייט אין פסוק לא תחיה כל נשמה, אז דו טארסט נישט איבערלאזן קיינער פון די זיין עממין אין ארץ ישראל, פשט ווען אידן זענען אריין אין ארץ כנען, האט דער אייבערשטער זיי באפוילן לא תחיה כל נשמה, אז מען דארף אויסהארגענען אלע זיין עממין. איז אויב אזוי, וואלט א מענטש אפשר געזאגט, אז וואס וועט זיין טאמער איינער איז סתם א גוי פון איינע פון די לענדער לעבן ארץ ישראל, ער וועט וואוינען מיט א כנענית, און ס'וועט געבוירן ווערן א קינד, איז היות וואס די מאמע איז א כנענית, איינע פון די זיין עממין, איז דא א מצוה אויך אויפן קינד, לא תחיה כל נשמה, מ'טאר אים נישט לאזן לעבן, און אוודאי מ'טאר אים נישט האלטן אלס עבד. איצטריך נמי למכתב לעולם בהם תעבודו, למישרי אחד מכל האומות שבא על הכנענית והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו. דאס קומט אונז די לעולם בהם תעבודו לאזן הערן, אז ס'איז נישט אזוי. פשט אז דו מעגסט קויפן א קנעכט וואס די מאמע איז א כנענית וואס די מאמע איז פון די זיין עממין און פארוואס ווייל די קנעכט איז זיך מתייחס נאך זיין טאטן נישט נאך זיין מאמע און ממילא קענסטו אים נוצן אלץ קנעכט דאס טוט מען מיט די לעולם בהם תעבודו אבער קענסט נישט לערנען פון לעולם בהם תעבודו אז ס'איז א חוב ס'איז א מצוה אז דו טארסט נישט באפרייען א קנעכט ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא וואס אין די ברייתא איז אויך מבואר די נקודה פשט, ס'איז נישט קיין גאנצע ראיה צו רבי ישמעאל, רבי ישמעאל לערנט די לימוד אז מען מעג קויפן א קנעכט א זון פון א כנענית, לערנט ער פון לעולם בהם תעבודו, די ברייתא לערנט עס פון א אנדערע פסוק, אבער מען זעט אין די ברייתא די זעלבע געדאנק אז מען מעג קויפן א קנעכט וואס די מאמע איז פון די זיין עממין, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא מנין לאחד מן האומות שבא על הכנענית והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד, ווי ווייסט מען מען מעג קויפן אזא סארט עבד? תלמוד לומר, די ברייתא לערנט ארויס פון אן אנדערע פסוק, ווייל שטייט אין פסוק, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו. פשט, אין די פסוק שטייט, ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ואמה. קודם כל זאגט די פסוק, אז פון ווי זאלסטו קויפן עבדים? פון די אלע פעלקער ארום און ארום ארץ ישראל. פשט, פון די פעלקער אין ארץ ישראל, די ז' עממין זיי האט מען דאך געדארפט הרג'נען, אבער פון די פעלקער ארום און ארום, פון דארט קענסטו קויפן עבדים ושפחות. און די פסוק איז ממשיך, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, קענסט אויך קויפן פון די וואס וואוינען אין ארץ ישראל, איי ווי שטימט עס? וואס טייטש קענסט קויפן פון די וואס וואוינען אין ארץ ישראל? די וואס וואוינען אין ארץ ישראל די ז' עממין האט מען דאך זיי געדארפט הרג'ענען, האסט נישט געקענט קויפן פון זיי אן עבד און א שפחה, נאר וואס דען? פשט אוודאי אין פסוק איז, זאגט די ברייתא, אז דא רעדט מען נישט פון די ז' עממין, נאר דא רעדט מען פון פעלקער ארום און ארום ארץ ישראל, וואס מענער פון די פעלקער זענען געקומען קיין ארץ ישראל זיי האבן געוואוינט מיט פרויען פון די ז' עממין און ס'איז געבוירן קינדער איז די קינדער זענען זיך מתייחס נאך זייער טאטעס נישט נאך זייער מאמעס און די קינדער זיי מעגסטו ניצן אלס עבדים און שפחות יכול זאגט די ברייתא אף הכנעני שבא על אחת מן האומות והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד וואלט איך געמיינט אפשר פארקערט אויך אפשר טאמער ס'וועט גיין א כנעני איינער פון די ז' עממין ער וועט גיין צו אן אנדערע לאנד לאמיר זאגן צו איינע פון די שכנים פון ארץ ישראל, און דארט וועט געבוירן ווערן א קינד, און יעצט קומט די קינד צוריק צו ארץ ישראל, וואלט איך געמיינט אז ס'נישט דא קיין מצוה צו הרג'ענען דאס קינד, ווייל ער איז פון אינדרויסן, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק, אשר הולידו בארצכם, דרש'ן מיר פון דעם, מן הנולדים בארצכם, ולא מן הגרים בארצכם. פשט, די סדר אמאל איז געווען, אז א מאן איז געגאנגען צו די פלאץ ווי די פרוי האט געוואוינט, דארט האט ער געהאט מיט איר קינדער, און שפעטער ווען די קינדער זענען עלטער געווארן זענען זיי צוריק געגאנגען צו די ארגינעלע פלאץ ווי די טאטע האט געוואוינט, און ממילא היות עס שטייט אין פסוק אשר הולידו בארצכם, פשט די קינדער וואס מען רעדט דא, וואס די פסוק זאגט אז דו מעגסט קויפן די קינדער אלס קנעכט, איז קינדער וואס זענען געבוירן געווארן אין ארץ ישראל, איז פשט די תורה רעדט פון אזעלכע סארט קינדער וואס די מאמעס זייערע זענען כנעניות אבער די טאטעס קומען פון אנדערע לענדער, אזעלכע קינדער קענסטו קויפן ווייל די קינדער זיך מתייחס נאכן טאטן, אבער פארקערט, וואס וועט זיין טאמער א כנעני איז ארויס צו אן אנדערע לאנד, און דארט געהאט קינדער און שפעטער זענען די קינדער צוריק געקומען וואוינען קיין ארץ ישראל, פון זיי טארסטו נישט קויפן, ווייל זיי דארפסטו הרג'נען זיי זיך מתייחס אויך נאך זייער טאטע, פשט זיי האבן א דין פון די ז' עממין, אבער על כל פנים זעהט מען דא אויך אין די ברייתא די נקודה אז מען מעג קויפן אן עבד וואס די מאמע איז פון די ז' עממין, און רבי ישמעאל האט געלערנט די לימוד פון לעולם בהם תעבודו, פרעגט די גמרא, ורבי עקיבא, לכאורה, רבי עקיבא זאגט אז לעולם בהם תעבודו איז א מצוה, ס'איז א חובה, מ'טאר נישט באפרייען אן עבד. וואס זאגט ער אויף די טענה פון רבי ישמעאל, ער דארף דאך אויך האבן א לימוד אז מ'מעג קויפן א קנעכט וואס די מאמע'ס פון די ז' עממין? ענטפערט די גמרא, ממהם תקנו נפקא, לעולם בהם תעבודו למה לי לחובה? פשט, רבי עקיבא קען דרש'ענען די פסוק וואס די ברייתא האט געדרש'ענט, ער דארף נישט די לימוד פון רבי ישמעאל, ער קען דאס דרש'ענען פון מהם תקנו. קומט אויס די לעולם בהם תעבודו איז איבעריג, אז לעולם בהם תעבודו איז איבעריג, דרש'נט דאס רבי עקיבא לחובה אז ס'איז א מצוה מ'טאר נישט באפרייען אן עבד כנעני. פרעגט די גמרא ורבי ישמעאל, וואס העט רבי ישמעאל ענטפערן אויף די טענה? ענטפערט די גמרא, רבי ישמעאל העט ענטפערן, בהם ולא באחיכם, פשט רבי ישמעאל האלט אז די לעולם בהם תעבודו איז נאך אלץ נישט איבעריג, פארוואס ווייל פון לעולם בהם תעבודו דרש'נט מען אז מיט זיי, מיט אן עבד כנעני, מעגסט דיך אויפפירן ווי אן עבד, אבער מיט דיין ברודער, מיט אן עבד עברי, טארסט זיך נישט אויפפירן ווי אן עבד, פשט, דארפסט אים מכבד זיין אסאך מער ווי אן עבד כנעני, טארסט אים נישט איבערארבעטן, ס'דא כל מיני דינים וואס מ'מעג טון מיט עבד כנעני וואס מ'טאר נישט טון מיט אן עבד עברי, פרעגט די גמרא ורבי עקיבא, לכאורה רבי ישמעאל האט א גוטע טענה, לעולם בהם תעבודו דארף מען האבן אויף אן אנדערע לימוד, ענטפערט די גמרא ניין, דאס אז דו טארסט דיך נישט פירן מיט א איד אזוי ווי פירסט דיך מיט א גוי, באחיכם מסיפא דקרא נפקא, דאס קען מען שוין אויסלערנען פון די סוף פסוק, ווייל אין סוף פסוק שטייט עס קלאר, די פסוק זאגט, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפרך, אז א איד טאר זיך נישט באנוצן מיט א צווייטע איד מיט א עבודת פרך, פשט איך דארף נישט האבן די לעולם בהם תעבודו איך דארף נישט די בהם פאר דעם, זאגט די גמרא ור' ישמעאל, וואס ענפערט ר' ישמעאל אויף די טענה פון ר' עקיבא, ענפערט די גמרא, איידי דכתיב ובאחיכם, כתיב נמי בהם, לכדתנא דבי ר' ישמעאל דתנא דבי ר' ישמעאל כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה, פשט ווייטער די זעלבע יסוד, ר' ישמעאל האלט אז ווען די תורה חזר'ט עפעס איבער קענסטו נישט יעצט גיין דרש'ען יעדע ווארט באזונדער, און ממילא האלט ר' ישמעאל אז אין הכי נמי שטייט טאקע קלאר סוף פסוק ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך, אבער פון דעסטוועגן די תורה האט געוואלט איבער'חזר'ן די לעולם בהם תעבודו אנפאנג פסוק אז מיט אן עבד כנעני מעגסטו יא טוהן אן עבודת פרך, איי פרעגסטו מיר וואס דארף מען האבן די בהם, די בהם איז איבעריג, מען קען עס נוצן אויף א דרשה, א חובה אזוי ווי ר' עקיבא האט געזאגט, אויף דעם זאגט רבי ישמעאל ניין, די בהם איז נישט א ווארט וואס דו קענסט דרש'נען, ווייל דרך אגב אז די תורה האט געזאגט לעולם בהם תעבודו, אז די תורה האט געוואלט זאגן אז מיט א עבד כנעני מעג מען ארבעטן עבודת פרך, האט שוין די תורה אויך געזאגט בהם, אפילו ווען עס וואלט נישט געשטאנען בהם וואלט מען אויך געוואוסט די זעלבע זאך, די תורה וואלט געקענט זאגן לעולם תעבודו אז מיט א עבד כנעני קען מען ארבעטן, פון דעסטוועגן אפילו די בהם קוקט טאקע אויס איבעריג, מען קען עס נישט נוצן לדרשה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, זנותא בביתא כי קריא לשומשמא, פשט זנות אין א שטוב איז אזוי ווי א ווארעם צו א שומשום צו א סעסעמי, אזוי ווי א ווארעם עסט אויף די שומשום ס'בלייבט נישט איבער קיין זכר, די זעלבע זאך זנות מאכט אינגאנצן חרוב א שטוב, ואמר רב חסדא נאך א מימרא פון רב חסדא, תוקפא בביתא כי קריא לשומשמא, כעס אין א שטוב איז אויך ווי א ווארעם מיט א שומשום, אז אזוי ווי די ווארעם איז אינגאנצן מכלה די שומשום, כעס איז אויך אינגאנצן מכלה א שטוב ס'מחריב א שטוב, זאגט די גמרא אידי ואידי באיתתא, אבל בגברא לית לן בה, פשט, די צוויי כללים פון רב חסדא רעדט מען פון די פרוי, ווען די פרוי איז עוסק בזנות, ווען די פרוי איז בכעס איז זי מאכט חרוב די שטוב, אבער ביים מאן, פון דעם האט רב חסדא נישט גערעדט, פארוואס ווייל ווי רש"י איז מסביר, די פרוי איז די וואס פירט די שטוב, און אז זי איז עוסק אין די אלע זאכן, איז ווערט די גאנצע שטוב הפקר, און ווי רש"י זאגט זי איז מפקיר די מאנ'ס נכסים, די גאנצע שטוב ווערט חרוב, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רב חסדא, בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, איידער כלל ישראל האט געזינדיגט בעריות, איז געווען א השראת השכינה ביי יעדעם אין שטוב, שנאמר כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך, כיוון שחטאו, אז אידישע קינדער האבן געזינדיגט נסתלקה שכינה מהם שנאמר ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, אז מ'זינדיגט איז נישט דא קיין השראת השכינה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל העושה מצוה אחת בעולם הזה, איינער וואס טוט אפילו איין מצוה אויף די וועלט, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שטייט די מצוה פאר אים ס'איז אים מקדים פנים אויפן עולם העליון, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, והלך לפניך צדקך, אבער פארקערט, וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, אפילו איין עבירה, מלפפתו נעמט עס אים ארום, והולכת לפניו ליום הדין, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו, פשט, די רשעים זענען ארומגענומען מיט זייערע עבירות, און אזוי גייען זיי אריין אין גיהנום ויאבדו, זיי ווערן פארניכטעט. זאגט די גמרא ווייטער, רבי אלעזר אומר, קשורה בו ככלב, פשט, די עבירה איז צוגעקלעבט צום מענטש ווי א הונט, ס'איז נישט נפרד פון אים אפילו אין עולם הבא אויך נישט, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, מ'זעט אז יוסף האט נישט געוואלט וואוינען מיט אשת פוטיפר, שטייט דארט אין פסוק ולא שמע אליה לשכב אצלה, להיות עמה. איז דרש'נט מען די פסוק לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עמה לעולם הבא, ווייל יוסף הצדיק האט געוואוסט, אז טאמער ער עט נכשל ווערן עט עס קלעבן אויף אים אפילו אין עולם הבא, זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזעהן אין די נעכטיגע בלאט אזוי אויך אין די היינטיגע בלאט, אז לענין טומאה, פשט טאמער ס'איז דא אן עד אחד, וואס די עד אחד זאגט עדות ער האט קלאר געזעהן אז די פרוי האט געזינדיגט, איז ברגע וואס אונז האמער אזא עד אחד, פארלירט די פרוי די אפציע די ברירה זי זאל קענען טרינקען מי סוטה זי קען מער נישט טרינקען מי סוטה נאר מען גלייבט דעם עד אחד און די פרוי איז תצא מבעל ומבועל זי טאר מער נישט וואוינען מיט איר מאן זי טאר נישט וואוינען מיטן בועל און זי טאר נישט עסן קיין תרומה אזוי האבן מיר געזען ברענגט די גמרא טאקע די משנה וואס זאגט דעם דין תנן התם מיר האבן געלערנט אין א משנה מען וועט זען די משנה דף ל"א די משנה זאגט דארט שהיה בדין אז בעצם ווען נישט די תורה איז אונז מחדש די חידוש אז לענין טומאה איז גענוג אן עד אחד וואלט איך בעצם געזאגט אז מען דארף האבן צוויי עדים, פארוואס פון א קל וחומר אז וואס? אז ומה עדות הראשונה שאינה אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משניים, עדות האחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות משניים? פשט אזוי, לענין סתירה, לענין די עדים וואס מען דארף האבן אז זיי האבן געזען אז די פרוי האט זיך באהאלטן, איז דארט האט מען געזען דארף מען האבן צוויי עדים, איז פשט אז כדי צו קובע זיין אז די פרוי איז א ספק סוטה וואס וואס איז די דין מיט א ספק סוטה? א ספק סוטה טאר נישט וואוינען מיט איר מאן, אבער ס'איז נאר א צייטווייליגע זאך, ווילאנג זי וועט נישט טרינקען די מי סוטה, ברגע זי טרינקט די מי סוטה, מעג זי צוריק גיין וואוינען מיט'ן מאן. איז אפילו עס איז נאר א צייטווייליגע זאך, פון דעסט וועגן זעט מען, אז כדי דאס צו קובע זיין, כדי איר צו מאכן א ספק סוטה, כדי צו פעסטשטעלן אז דא איז געווען א סתירה, דארף מען האבן צוויי עדים, איז אויב אזוי, כל שכן לענין טומאה, וואס טומאה איז אסאך שטערקער, טאמער ס'איז דא עדות אז זי האט ממש געזינדיגט, האט זי אפילו נישט די ברירה צו טרינקען מי סוטה, פשט ס'איז מער נישט צייטווייליג, זי טאר נישט וואוינען מער מיטן מאן, און דאס איז לעולם ועד, איז אויף דעם וואלט איך געזאגט אוודאי און אוודאי דארף מען האבן צוויי עדים, אזוי וואלט איך געזאגט ווען נישט די פסוק, תלמוד לומר, פאר דעם זאגט די משנה שטייט אין פסוק ועד אין בה, כל שיש בה, אזוי ווי מ'האט געזען די לימוד נעכטן אז עד איז א לשון צוויי עדים, פשט די תורה איז אונז מגלה אז צוויי עדים דארף מען נישט, איין עד איז גענוג. פשט די תורה איז אונז מחדש אז לענין טומאה איז איין עד אויך גענוג, ברגע וואס ס'איז דא איין עד אז די פרוי האט געזינדיגט, טאר די פרוי מער נישט וואוינען מיטן מאן לעולם ועד, און די מי סוטה טאר זי אויך נישט טרינקען. יעצט אבער פרעגט די משנה, אויב אזוי אפשר זאל מען זאגן פארקערט, וקל וחומר לעדות הראשונה מעתה, ומה עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם מתקיימת בעד אחד, עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם, אינו דין שתתקיים בעד אחד? פשט נאכדעם וואס די תורה האט אונז מחדש געווען אז לענין טומאה איז גענוג אן עד אחד, זעהן מיר אז א עד אחד קען גורם זיין אז די פרוי זאל נישט טארן וואוינען מיטן מאן לעולם ועד, איז אויב אזוי כל שכן לענין סתירה, וואס סתירה טאמער ס'איז טאמער אונז שטעלן מיר דא פעסט אז די פרוי האט זיך באהאלטן, ווערט זי נישט אסור אויפן מאן לעולם ועד, זי ווערט נאר אסור אויפן מאן ווילאנג זי וועט נישט טרינקען די מי סוטה, איז אויף דעם אוודאי און אוודאי זאל זיין גענוג אן עד אחד, תלמוד לומר פון דעם זאגט די משנה ניין, שטייט אין פסוק כי מצא בה ערות דבר, ולהלן הוא אומר על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, מה דבר האמור להלן על פי שניים עדים, אף כאן על פי שניים, פשט ס'דא א גזירה שווה דבר דבר, אזוי ווי על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר מיינט צוויי עדים, די זעלבע זאך לעניין סתירה, דארף מען אויך האבן צוויי עדים, איז פשט, דער קל וחומר וואס דו האסט געוואלט מאכן, קענסטו נישט מאכן. פרעגט אבער די גמרא, האי מכי מצא בה ערות דבר נפקא, מבה נפקא, בה ולא בקינוי, בה ולא בסתירה מיבעי ליה. פשט, וואס האט אונז די משנה דא געזאגט? די משנה זאגט אונז, אז פון וואו ווייס איך אז לענין סתירה דארף מען האבן צוויי עדים? פון א גזירה שווה דבר דבר. איז אויף דעם פרעגט די גמרא, איך דארף נישט די גזירה שווה, האבן מיר דאך שוין געזען א אנדערע לימוד אויף דעם. מיר האבן דאך שוין געזען אז פון דעם וואס שטייט ועד אין בה, דארט ווי די תורה האט אונז מחדש געווען אז לענין טומאה איז גענוג אן עד אחד, קען מען דרש'נען פון די בה אז דווקא דא, דווקא לענין טומאה איז גענוג אן עד אחד, אבער לענין קינוי וסתירה דארף מען האבן צוויי עדים, פשט פון די בה לערן איך עס שוין ארויס, וואס דארף איך האבן די גזירה שווה דבר דבר? ענטפערט די גמרא, הכי נמי קאמר, פשט כאילו ס'פעלט דא א שטיקל אין די משנה, תלמוד לומר, בה, בה ולא בקינוי, בה ולא בסתירה, וטומאה בעלמא בלא קינוי ובלא סתירה, דלא מהימן עד אחד מנלן, נאמר כאן כי מצא בה ערות דבר, ונאמר להלן על פי שניים עדים על פי שלושה עדים יקום שלושה עדים יקום דבר, מה דבר האמור להלן, עדים שניים, אף כאן עדים שניים. פשט אזוי, אוודאי פון בה לערן איך ארויס אז לענין סתירה דארף מען האבן צוויי עדים, אבער איך וואלט ווען געמיינט אז היות וואס די תורה האט מחדש געווען אז לענין טומאה איז גענוג אן עד אחד, איז אפשר אלעמאל לענין טומאה גענוג אן עד אחד, אפילו ס'איז נישט געווען א קינוי וסתירה. פשט, לאמיר זאגן ס'איז דא א עד אחד אן א קינוי וסתירה, וואס זאגט אז ער האט געזען א פרוי האט געזינדיגט, זאל מען אויך זאגן אז עד אחד איז גענוג? פאר דעם זאגט די משנה ניין, דאס לערנט מען ארויס פון דבר דבר, אז אלגעמיין, איבעראל לענין טומאה, דארף מען האבן צוויי עדים, נאר דא, וואס ס'איז געווען א קינוי וסתירה, זאגט די תורה, אז היות ס'איז דא א רגליים לדבר, איז גענוג אן עד אחד, וואס די עד אחד זאגט עדות אז זי האט געזינדיגט, און איך נעם אן זיין עדות, און די פרוי קען מער נישט טרינקען קיין מי סוטה.